מר זוטרא אמר מהכא מר זוטרא האט געזאגט פון דעם פסוק וסר איז דער פראסטע טייטש פון פסוק וסר מען וועט אפטאן מרזח די סעודה סרוחים פריער ווערט דארט דערמאנט אין פסוק אז סרוחים על ערש שן דארט זיי ליגן אויף די בעטן ביז שפעט איז די טייטש איך יעצט אזוי וסר

אז דער כהן זיצט אויבן אהן. דתנא דבי רבי ישמעאל מ'האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל שטייט וקידשתו זאלסטו אים הייליגן לכל דבר שבקדושה צו יעדע זאך פון קדושה זאלסטו זעהן וקידשתו וואס הייסט דאס פון וואס באשטייט די קדושה לפתוח ראשון לפתוח ראשון הייסט צו לייענען די תורה זאל ער דער ערשטע ולברך ראשון, ווען מען מאכט א מוציא און מען דארף מוציא זיין אנדערע מענטשן זאלן מאכן די ערשטע ברכה, וליטול מנה יפה ראשון. ס'דא א שאלה צו דער דין וקדשתו גייט אויך ארויף אויף כהן קטן, אנדערע ווילן זאגן אפילו כהן קטן אויכעט, ס'דא א דין סתם אזוי זיך באנוצן מיט א כהן טאר מען נישט, אז דער כהן איז א ארבעטער מען באצאלט אים פאר דעם מעג מען. צי א רבי מיט א תלמיד וואס ער איז א כהן קען אויכעט, ווייל ס'איז דאך א זכות פאר דעם תלמיד אז דער רבי באנוצט זיך מיט אים, אבער סתם אזוי זיך באנוצן מיט א כהן איז דא א שאלה, און אויף דעם אויך העלפט נישט וואס דער כהן איז מוחל. בשלמא ביי תלמיד חכם שטייט קען מוחל זיין, ווייל דאס די מדריגה צו וואס ער איז געקומען האט ער אויסגעהארעוועט, אבער ביי א כהן איז דאך דאס א ענין וואס מ'האט אים געגעבן מלמעלה, אזוי ווי ס'איז דא א ענין א מלך קען נישט מוחל זיין דעם כבוד. וואס פאר קדושה איז דא ביי כהונה עס איז שוין באלייגט? אמר רב חנינא האט רב חנינא געזאגט קשה יציאת נשמה מן הגוף ס'איז שווער די נשמה גייט ארויס פון גוף כציפורי בפי הוושט אזוי ווי די שטריק וואס איז דארט צוגעבינדן ביי די שיף און ביי די ענדע איז דא א קניפ און מ'וויל עס אדורך שלעפן גייט עס זייער שווער איז די זעלבע זאך שווער יציאת נשמה מן הגוף. רבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט כפטירי בפי וושט אזוי ווי די שטריק וואס מען טוט צוזאמען בינדן צוויי שיפן צוזאמען ואמר רבי לוי בר חייתא הנפטר מן המת איינער גייט אוועק פון מת לא יאמר לו ער זאל נישט זאגן לך לשלום אלא לך בשלום מיט דעם שלום. הנפטר מן החי לא י א גייט ער געזעגנט זיך מיט א לעבעדיגן לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום שידעם שלום הנפטר מן המת לא יאמר לך בשלום אלא לך בשלום שידעם עס שטייט אין פסוק ויעט טוב אל אבותיך ווערט דערמאנט בשלום הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום שהרי דוד אמר לאבשלום לך בשלום הלך איז ער געגאנגען ווען היטלער איז געווארן אויפגעהאנגען. יתרו שאמר למשה, יתרו האט געזאגט צו משה'ן, לך לשלום, הלך והצליח, איז לך לשלום איז דאס די ענין אז עס איז א ברכה און מ'איז מצליח אין וועג.